זאגט די הייליגע גמרא, האלט מען דף נון היי עמוד א', אינמיטן פונעם עמוד. ואמר רב יהודה, די גמרא האט אויסגערעכנט נעכטן דריי זאכן וואס טוען מאריך זיין שנותיו פון א מענטש, און די גמרא זאגט יעצט, די גמרא זאגט יעצט אנדערע דריי זאכן וואס חלילה פארקערט וואס זענען מקצר ימיו ושנותיו של אדם, זאגט די הייליגע גמרא, לאמיר זיכער מאכן די רעקארדער ארבעט, יא ס'גייט, ואמר רב יהודה, שלושה דברים מקצרים. ימיו ושנותיו של אדם, דער עולם האט עס, איז דריי זאכן וואס חלילה פארשניידט די יארן פון א מענטש, איז איינס מי שנותנים לו ספר תורה לקרות ואינו קורא, דאס איז א מענטש וואס מען רופט אים עולה זיין לתורה, און ער נעמט נישט אן די עליה, ער איז א מתגאה, אים פאסט נישט זיך צו שטעלן דארט עולה זיין, כוס של ברכה לברך, ואינו מברך, ער ווארפט זיך מיט א כוס של ברכה, מען דארף געדענקן אז ס'איז א הארבע זאך, אדער והמנהיג עצמו ברבנות, זאגן שוין די מפרשים אז א מענטש פירט זיך מיט רבנות מיט גדולה במקום וואו ס'קומט נישט אריין, אז ער איז א רב דארף ער זיך אוודאי פירן ווי ס'פאסט פאר א רב און ער דארף מנהיג זיין זיין קהילה ביד רמה, ער דארף, ס'פאדערט זיך אז א מענטש זאל ווי מ'זאגט טון וואס ער האט צו טון, אבער אויב ס'איז יותר מדי, אויב ס'איז זאכן וואס. וואס ס'פעלט נישט אויס אז א פרנס המטיל אימה על הציבור די אלע סארט זאכן איז מקצרין ימיו ושנותיו של אדם. די גמרא גייט דרש'נען פון פסוקים ספר תורה לקרות ואינו קורא דכתיב כי הוא חייך ואורך ימיך כוס של ברכה לברך ואינו מברך דכתיב ואברכה מברכיך. און ס'דא עפעס א אינטערעסאנטע רש"י דא והמברך ברכת המזון מברך לבעל הבית און דורך דעם וואס דו בענטשסט דעם בעל הבית אזוי וועסטו ווערן געבענטשט אבער אויב דו זאגסט דיך אפ פון פון די געבענטשאכט צ איז חלילה גייט עס נישט גוט אויסקלאפן, והמנהיג עצמו ברבנות דאמר רב חמא בר חנינא מפני מה מת יוסף קודם לאחיו, מפני שהנהיג עצמו ברבנות, און די פסוק זאגט קלאר, די פסוק ברענגט עס ארויס אז יוסף איז געשטארבן פאר זיינע ברודערס, פארוואס? ווייל ער האט זיך געפירט ברבנות, און די מפרשים מוטשען זיך שוין, לכאורה יוסף איז דאך יא געווען א אויסגעהאלטענע קעניג, דארף מען פארשטיין פונקטליך גענוי. איז וואס איז געווען יוסף'ס חטא? גייען מיר ווייטער, ואמר רב יהודה אמר רב, שלושה צריכי רחמים, ס'איז דא זאכן, דריי זאכן וואס פאדערט באזונדערע רחמים, א מענטש דארף ווי מ'זאגט מתפלל זיין דערויף, און געדענקן אז ס'איז ביד פונעם אייבערשטן, איינס איז מלך טוב, ס'זאל זיין א גוטע מלך, גוטע מלכות, שנה טוב וחלום טוב, די מהרש"א זאגט אז אלעס גייט ארויף אויף ראש השנה, וואס די אלע זאכן ווערן באשטימט ראש השנה, ווען ווערט באשטימט אז למשל א גוטע יאר דאס איז ראש השנה, די גמרא גייט עס דרשענען פון א פסוק איז פאר ראש השנה צום נייעם יאר זאל א מענטש מתפלל זיין אויף די דריי זאכן אויף מלך טוב שנה טובה וחלום טוב אז זאל זיין טאקע אלע בבחינת טוב, מלך טוב דכתיב פלגי מים לב מלך ביד השם אזוי ווי די די שטראם פון א וואסער, די שטראם פון א וואסער איז א זאך וואס וואס מען קען מענאווערן יא וואס מען קען עס. מען קען עס בייגן לכאן או לכאן, אזוי איז לב מלך ביד ה', דער אייבערשטער קען קען מענאווערן די הארץ פון א קעניג, דארף מען אויף אים מתפלל זיין, אין אנדערע ווערטער, ס'איז נישטא אזא זאך ווי א גוטע מלך אדער א שלעכטע מלך, ס'איז אלעס ביד ה', דער אייבערשטער קען מאכן אז אפילו א שלעכטע מלך זאל מאכן פאליסיס וואס זאל ארויסקומען א טובה, און ס'קען זיין א גוטער מלך וואס זיין זיין אדזשענדע איז נישט עפעס וואס ארבעט פאר אונז, דארף מען מתפלל זיין דערויף, און דא איז די מקור. די וועלט זאגט לב מלכים ושרים ביד השם, וואס דאס איז אביסל א פארדרייטע נוסח פון אונזער פסוק פון לב מלך ביד השם, שנה טובה דכתיב תמיד עיני השם אלקיך בה, מראשית השנה ועד אחרית השנה, ווי די מפרשים זענען מסביר דעם פסוק איז מראשית השנה פון ראש השנה איז דעמאלטס איז עיני השם אלקיך בה ועד אחרית השנה אפצושרייבן וואס וועט זיין ביז אחרית השנה, דאס איז די מקור לכאורה פון פסוק ווי ס'שטייט אז ראש השנה איז א יום הדין, ווייל ווען מ'קוקט אריין, די מייק זעט מיר אויס ארבעט נישט געהעריג, כ'האף ס'רעקארדט זיך גוט, איז ווען מ'קוקט אריין אין די פסוקים איז איז איז זכרון תרועה, ראש השנה איז נישט קיין טאג פון יום הדין, בפשטות ראש השנה דארף מען האבן דרשות פון אנדערע פסוקים, חלום טוב דכתיב ותחלימני. והחייני, אז די פסוק דארטן מיט די מעשה פון יחזקאל ווען ער איז נישט געזונט געווען, זאגט ער לשון ותחלימני אזוי איז ער אויסגעהיילט געווארן, ותחלימני איז א לשון פון חלום אז עס איז געקומען א חלום טוב וואס האט מבשר געווען אז ער גייט, לאמיך אריין קוקן א רגע אינעם פסוק, איך טרעף עס נישט, ז', יא, ותחלימני און דורכדעם וואס איך האב געהאט א חלום טוב, איז והחייני אזוי בין איך אויסגעהיילט געווארן, אמר רבי יוחנן שלושה דברים מכריז עליהם הקדוש ברוך הוא בעצמו, הגם דער אייבערשטער פירט אלעס אבער אויף דעם איז דא עפעס א באזונדערע השגחה פרטית א באזונדערע הכרזה ואלו הן רעב, ס'זאל חלילה קומען א רעב, ס'איז נישט קיין זאך וואס שובע.

בשם בצלאל זעט מען ווען ס'קומט צו שטעלן בצלאל איז עס געגאנגען דורכן אייבערשטן אליין אמר רבי יצחק אין מעמידין פרנס על הציבור אלא אם כן נמלכים בציבור דאס איז זייער א טיפע גמרא ווייל דו קענסט האבן א מענטש וואס איז ראוי לאותה איצטלא און ער האט די קרעדענטשעלס יא באט ס'דא דא איין פעקטאר וואס איז די וויכטיגסטע וואס זאל שפילן א ראלע אז די ציבור זאל אים וועלן אז ס'איז נישט דורכגעגאנגען נמלכים בציבור אז ביז ס'נישט דורכגעגאנגען די סטעפ. פון זאגן פארן ציבור ווילט עטס דעם מנהיג און זיי זאלן געבן דעם אקעי, און אפילו עס איז נישטא קיין התנגדות, באט אין מלך בלא עם, פאר דו נעמסט אויף א מנהיג דארף דער ציבור זאגן יא איך וויל דעם מנהיג און דאס געבט אים זיין תקיפות, דאס געבט אים זיין פאוער. איז שנאמר ראו קרא השם בשם בצלאל און די גמרא שמועסט אויס, אמר הקדוש ברוך הוא למשה משה הגון עליך בצלאל דו האלטסט ער איז די פאסיגער מענטש צו בויען דעם משכן אמר לו רבונו של עולם לפניך הגון לפני לא כל שכן אמר לו אף על פי כן לך אמור להם גיי זאג פאר אידן הוי הלך ואמר להם לישראל הגון עליכם בצלאל עטס ווילטס האבן דעם בצלאל אמרו לו אם הקדוש ברוך הוא ולפניך הוא הגון לפנינו לא כל שכן האבן די אידן מסכים געווען זעט מען ווייטער אז ס'האט נישט מיט די קוואליטעטן פון בצלאל בצלאל איז געווען די מען אוו די אוער ער איז געווען די ריכטיגער מענטש פאר דעם דזשאב. אבער כלל ישראל האט אים עס געמוזט געבן, און א מנהיג וואס די ציבור וויל נישט, דאס איז נישט קיין ריכטיגע מנהיג. אמר ר' שמואל בר נחמני אמר רבי יונתן בצלאל שם חכמתו נקרא בש נקרא, דער נאמען בצלאל איז אים געגעבן געווארן אויף זיין חכמה, בשעה שאמר לו הקדוש ברוך הוא למשה לך אמור לו לבצלאל עשה לי משכן ארון וכלים הלך משה והפך ואמר לו עשה ל עשה ארון וכלים ומשכן רש ש האט סתירה לויט ווי עס איז געשריבן אין די פסוקים, אמר לו משה רבינו מנהגו של עולם אדם בונה בית ואחר כך מכניס תוך כלים ואתה אומר עשה לי ארון וכלים ומשכן אה ואתה אומר עשה לי ארון כלים ומשכן, וואס זאגסטו מיר קודם מאכן די כלים און נאכדעם די משכן, כ'זוך שוין וואו עס צו לייגן. איז כלים שאני עושה להיכן אכניסם, שמא כך אמר לך הקדוש ברוך הוא עשה משכן ארון וכלים, איז בצלאל האט מכוון געווען צו די סדר וואס דער אייבערשטער האט געזאגט, אמר לו שמא בצל קל היית וידעת, אפשר ביסטו געווען אינעם שאטן פונעם אייבערשטן און דו האסט געהערט וואס ער זאגט, אין אנדערע ווערטער דו ביסט משיג חכמת ה', דו ביסט משיג די כוונה פונעם אייבערשטן, און דאס איז דער נאמען בצל קל. פון דעם איז געקומען דער נאמען בצלאל. אמר רב יהודה אמר רב יודע היה בצלאל לצרף אותיות שנבראו בהם שמים וארץ. רש י זאגט אזוי ווי ס' אזוי ווי ס'שטייט אין ספר יצירה איז, כ'מיין ס'איז א רש י, אנישט האב איך עס געזען ערגעץ אנדערש. יעצט זעה איך עס נישט. יא. על ידי צירופן ובספר יצירה תנא להו, עס איז דא א ספר יצירה וואס דארט שטייט די סודות, איך האב פרובירט אביסל נאכצוקוקן ווער עס האט געשריבן ספר יצירה, עס איז נישט קלאר, עס איז דא וואס זאגן עס קומט פון אדם הראשון, עס איז דא וואס זאגן עס קומט פון אברהם אבינו, עס איז דא וואס זאגן אז מען האט געהאט בקבלה דער סג, מען האט געהאט בקבלה, די געדאנקען, די תורות, די יסודות וואס שטייט אין ספר יצירה פון אברהם אבינו אבער געשריבן האט מען עס אסאך שפעטער בזמן בית שני. על כל פנים, ער האט געקענט די יסודות, די קאודס, היינט פארשטייט מען וויאזוי ארבעט אלעס, אלעס אין די וועלט ארבעט מיט אותיות, מיט קאודס, יא? מילא די וועלט איז אויך אזוי באשאפן געווארן, מיט צירופים, מיט צירופי שמות, דאס איז די קאוד מיט וואס די וועלט האלט זיך אויף. פארוואס? ווי זעהט מען אז בצלאל האט געקענט די זאכן? כתיב הכא וימלא אותו רוח אלקים בחכמה בתבונה ובדעת, וכתיב התם ה' בחכמה יסד ארץ כונן שמים בתבונה, וכתיב בדעתו תהומות נבקעו זעהט מען די זעלבן לשון וואס מ'טרעפט ביי בריאת שמים וארץ טרעפט מען אויף בצלאל אז וימלא אותו רוח אלקים בחכמה, אמר רבי יוחנן אין הקדוש ברוך הוא נותן חכמה אלא למי שיש בו חכמה, דער אייבערשטער געבט נישט קיין חכמה נאר פאר ווער ס'האט חכמה, שנאמר יהב חכמתא לחכימין, קלוגע מענטשן זיי באקומען חכמה ומנדעא לידעי בינה, און יא די קלוגשאפט, מנדעא דעת, באקומען לידעי בינה די וואס האבן דעת, שמע רב תחליפא בר מערבא, ואמרה קמיה דרבי אבהו, אמר ליה אתון מהתם מתניתו לה, ענק לערנען עס ארויס פון די פסוקים אנן מהכא מתניתו לה, אונז לערנען מיר עס פון א אנדערע פסוק דכתיב ובלב כל חכם לב נתתי חכמה, וואס איז פשט פון די גמרא? די אייבערשטער געבט נאר קלוגשאפט פאר דער וואס איז קלוג, סאו קודם כל איז דא די שאלה איז די ערשטע חכמה וויאזוי קומט אים אן? זאגסט דאך געבסט נאר חכמה פאר קלוגע, די תירוץ איז עס ארבעט יא מיט א גיטו וידו באין כאחד, אז יא דארפסטו האבן א געוויסע חכמה צו קענען קונה זיין חכמה, ס'איז דא א מוסר'דיגע וועג וואס די מהרש"א זאגט און אנדערע אז וואס איז די יסוד פון חכמה, ראשית חכמה יראת השם, אז א מענטש האט יראת שמים קען ער קונה זיין חכמה, אדער וויאזוי איך האב אלץ געלערנט די גמרא איז איז א מענטש א מענטש איז נישט קונה קיין חכמה פון זיך אליין, ווען א מענטש לייגט נישט צו קאפ צו א זאך מילתא דלא רמיא אאיניש לאו אדעתיה, ווען א מענטש לערנט א גמרא לויט וויפיל ער גייט זוכן די גמרא אזויפיל וועט ער טרעפן. איז אן די אן די צמאון אן די אן די נייגער קען א מענטש נישט קונה זיין קיין חכמה דאס מיינט א מענטש דארף האבן א געוויסע א געוויסע אינטערעסע א געוויסע חכמה כדי צו קענען קונה זיין חכמה און עכט האב איך געהאט א אינטערעסאנטע זאך כ'האב א קאלום אין מאמענט ווי איך נעם צוזאם אינטערעסאנטע שטיקלעך האב איך געטראפן א גליון זאגט ער זייער א זייער א טיפע פוינט ער פרעגט פארוואס איז אזוי אויסגעשטעלט למשל מ'לערנט גמרא ס'איז קיינמאל נישט ס'איז נישט מסודר ווי קיצור שולחן ערוך יעדע הלכה אדער אפילו סיי וועלכע נושא אין תורה וואס ביסט מסדר איז דברי תורה עניים במקומן ועשירים במקום אחר דארפסט אליין בויען דיין בילד זאגט ער ווייל אנדערש וואלט עס נישט געארבעט ווען א מענטש הערט א לעקטשער יא מען זאגט אים יעצט א גאנצע לעקטשער אויף א נושא איז אפשר זייער שיין מסודר באט ס'איז זייער שווער עס קונה צו זיין ווען א מענטש זאמעלט א שטיקל דא א שטיקל דארט ער בויט אליין א בנין דאס די ריכטיגע וועג פאר יעדע ענין של חכמה וויאזוי מען קען עס קונה זיין סאו כ'מיין עס האט אויך מיט דעם שמועס אז א מענטש דארף האבן א דארף בויען א פודאמענט. פון חכמה'דיגע נקודות ביז עס זאל קענען קונה זיין א נקודה של חכמה. ווייל חכמה ציט חכמה, דאס איז אלץ די ווארט. גייען מיר ווייטער. סאו דא הייבט זיך אן די סוגיא פון חלומות. כ'האב שוין געלערנט די גמרא כמה וכמה פעמים, און ס'איז, כ'גיי נישט זאגן אז ס'איז נישט, ס'איז אביסל אינטערעסאנט אז די גמרא גיבט אזויפיל פלאץ אויסצושמועסן חלומות. חלומות איז דאך חלומות שוא ידברו, יא? וואס מיינט א חלום? פארוואס ווידמעט די גמרא אזויפיל פארשידענע געדאנקען, פארשידענע אמוראים, יעדער איינער פרובירט צו פארשטיין. כ'האב געטראכט אפשר קען מען עס, אויב קען מען זיך ערלויבן, אויסצוברייטערן די קאנטעקסט פון די ווארט חלום. אזוי ווי אונז זאגן א דריעם, וואס מיינט א דריעם? א דריעם מיינט דאך נישט נאר די פיזיקעל דריעם פון גיין שלאפן ביינאכט און חלומ'ען דאס וואס קוים וואס מען געדענקט און קוים וואס מען ווייסט וואס מען רעדט. דריעם מיינט אלע רצונות, אלע אספירעישאנס, אלע וואנטס, אלע וויזשאנס, אלע. אלע ענקזייעטיס, אלע סארטן זאכן וואס א מענטש אנטיסיפעיט, וואס א מענטש ערווארט, כ'מיין אז אויב מ'לייגט אריין די גמרא אין אזא קאנטעקסט פון די חלומות פון א מענטש, און באמת איז א גאנ, די גאנצע קאנסעפט פון א חלום קומט דאך פון דעם, לויט וואס א מענטש טראכט, וואס מיינט עס, דארט ווי זיין מיינד איז, אזוי פארעמט זיך זיינע חלומות, כ'מיין אז ס'גייט. צו העלפן אביסל צו פארשטיין וואס דא טוט זיך, אמר רב חסדא כל חלום ולא טוות, און נישט קיין חלום ווי דו פאסט, דאס איז איין מהלך וויאזוי מען לערנט אין רש"י, אז זאלסט דיך נישט זען ווי דו ביסט א יושב בתענית אין דיין חלום, אדער נישט קיין חלום פון אזעלכע מיני זאכן וואס מען טרעפט אין די גמרא מען זאל פאסטן. ואמר רב חסדא חלמא דלא, חלמא דלא מפשר כאגרתא דלא מקריא, א חלום וואס מען האט נישט פושר געווען, מען האט עס נישט. מען האט עס נישט אויסגעשמועסט, מען איז נישט געגאנגען צו א פותר חלום, איז איז אזוי ווי א בריוו וואס מען האט נישט געליינט, עס איז דא וואס זאגן אז מען זאל טאקע אזוי טון, לאז די חלום, לאז די חלום, לאז די חלום פארמאכט, ווער האט דיך געבעטן זאלסט עס גיין, זאלסט עס גיין עפענען, אויך לויט אונזער הבנה אז א חלום איז אלץ עפעס א, יא, ווי לאנג עס איז נאר א חלום איז עס גארנישט, ווי לאנג א מענטש טוט נישט עפעס למעשה האט עס נישט קיין שום משמעות. ואמר רב חסדא לא חלמא טבא מקיימא כוליה, ס'נישט דא קיין חלום וואס געשעהן די גאנצע, ולא חלמא בישא מקיימא כוליה, און ס'נישט דא קיין שלעכטע חלום וואס געשעהן די גאנצע. חלמא טבא חדויה מסתייה, ווען א מענטש האט א גוטע חלום איז דאס אליין איז די הנאה פון די גוטע דריעם, דאס איז, דאס איז, דאס איז זיין שכר, כ'האב אויסגעלאזט דא אפאר שורות, ס'איז פיינע נייעס. ואמר רב חסדא חלמא בישא עדיף מחלמא טבא, אז א מענטש האט א שלעכטע חלום איז עס בעסער ווי א גוטע חלום ווייל ס'ברענגט אים הרהורי תשובה, ס'ברענגט אים, ס'שטעלט אים אויף א גוטע פלאץ. אמר רב חסדא חלמא בישא עציבותיה מסתייה, דאס אליין די עצבות שבו, די דאס איז וואס לעזט דעם חלום ווייל ער האט שוין באקומען אזוי ווי עס דארף נישט געשען דעם וואס ער האט זיך אימעדזשענט. רב צדוק זאגט ווען ס'איז אנגעשריבן א מענטש א צרה שיקט מען אים פון הימל די פחד. פון די צרה, און דורך די פחד, דורך דעם ווען ער איז מתפלל, דורך דעם ווערט מכופר, ער זאל נישט דארפן פאקטיש דורך גיין, א מענטש באקומט א העלט סקעיר, וואס איז פשט? ער הייבט אן מורא האבן, אפשר האט ער עפעס, ער גייט צום דאקטער, דאקטער זאגט אים אז ס'איז גארנישט, פארוואס? ווייל ער האט געדארפט דורך גיין די פחד, זאל מכפר זיין, ער זאל נישט אנקומען צו דעם, אזא בחינה זעט מען דא, אז די שלעכטע חלום אליין, דאס איז דער עונש, און די מעשה אליין דארף שוין נישט געשען. חלמא טבא חדויה מסתייה, די שמחה, די הנאה פון די גוטע חלום, דאס אליין איז עפעס זיין שכר. ס'זעט אויך אויס ווי זיי ווילן אוועקנעמען די כח, די power פון א חלום, אז די חלום אליין בעצם איז גארנישט. אמר רב יוסף, חלמא טבא, א גוטע חלום איז אפילו לדידי בדיחותיה מפכחא. מפֿכחא ליה. ער איז געווען אַ סגי נהור. ער האָט נישט געהאַט אַזויפֿיל הנאה. אַ סגי נהור איז, אַפֿילו זײַנע חלומות, זײ געזען, איז געווען מער אַזעלכע וועיג חלומות, ער האָט נישט געקענט אַלעס זען אַזוי מיט אַ קלאָרקייט. און וויפֿל הנאה האָט ער שוין אַרויסגענומען, זאָגט ער, אַפֿילו בײַ מיר אַרבעט די פּוינט, אַז די הנאה פֿונעם חלום אַליין, דאָס איז די גאַנצע חלום. דאָס איז די מעקס, וואָס איך קען אַרויסנעמען פֿון אַ חלום. ואמר, ואמר רב חסדא, חלמא בישא קשה מנגדא, ס'איז שווערער ווי, ווי מלקות, מיט אונדזער הבנה, פֿאַרשטייט. אז ווען א מענטש ליידט פון ענקזייעטי, ווען א מענטש האט מורא, האט א אנגסט פון די, פונעם צוקונפט, פון די, פון א פארקעסט, איז דאס איז זייער זייער פעינפול פאר א מענטש, שנאמר והאלקים עשה שייראו מלפניו ואמר רבה בר בר חנה אמר רבי יוחנן זה חלום רע. איז דא א אינטערעסאנטע פסוק וואס די פסוק רעדט פון די גוטע נביאים די שלעכטע נביאים, און נביא האט אלץ געארבעט מיט חלום, מיט מיט מיט א מענטש פלעגט זעהן זעהן מראות, זעהן א געוויסע. א געוויסע מעדיטעישאן, א געוויסע חלום וואס האט אנטדעקט פאר א מענטש זאכן און ס'איז געווען אמת און ס'איז געווען פאלטשע, איז די פסוק זאגט הנביא אשר, הנביא אשר איתו חלום יספר חלום ואשר דברי איתו ידבר דברי אמת, דא איינער וואס רעדט חלומות דא איינער וואס רעדט דברי אמת, די פסוק פירט אויס מה לתבן את הבר.

אלץ וועט זיין עפעס שמוץ, עפעס פון די פון די תבן פון די פון די פון די היי וואס זאל אריינפאלן, כך אי אפשר לחלום בלא דברים בטלים, יעדע חלום האט אין זיך שטותים, אמר ר' ברכיה, חלום, אף על פי שמקצתו מתקיים, כולו אינו מתקיים, דאס איז די זעלבע געדאנק, מנא לן מיוסף דכתיב והנה השמש והירח איז יוסף האט זיך גע'חלומ'ט משתחווים לי, שמש גייט ארויף אויף יעקב אבינו, און ירח גייט ארויף אויף. זיין מאמע רחל, זיין מאמע האט שוין דעמאלטס נישט געלעבט, איז אז זיין מאמע האט שוין נישט געלעבט זעט מען דאך קלאר אז די חלום האט געהאט שטותים, וההיא שעתא אימיה לא הות, זיין מאמע איז נאך האט שוין מער נישט געלעבט, ס'האט שוין נישט געקענט מקוים ווערן. צום פרובירן לערנען נאך אפאר שטיקלעך, אמר רבי לוי לעולם יצפה אדם לחלום טוב עד כ"ב שנה. אויך מיט אונזער הבנה אז א מענטש האט א גוטע חלום, האט א מענטש האט א גוטע געדאנק, נישט אזוי שנעל אוועק, מנלן מיוסף, דכתיב אלה תולדות יעקב יוסף בן שבע עשרה שנה וכתיב ויוסף בן שלשים שנה בעמדו לפני פרעה, איז מאכט יעצט די גמרא דעם חשבון, זיבעצן יאר אלט איז יוסף געווען ווען ער איז אנגעקומען קיין קיין מצרים, און ביי די דרייסיג האט ער זיך געשטעלט פאר פרעה איז ער געווארן קעניג, ומשבסרי עד תלתין כמה הוי תלת סרי האלט מען ביי דרייצן. דרײַצן, יא, פון זיבעצן ביז דרייסיג איז דרייצן, ושב דשבעא, נאכדעם געווען זיבן זאטע יארן וואס יוסף איז געווען קעניג ותרתי דכפנא נאך צוויי הונגער יאר וואס ביז דעמאלטס וואס נאך צוויי יאר אריין אינעם הונגער איז יעקב אבינו געקומען האמיר זיבן מיט צוויי איז ניין ניין מיט דרייצן איז צוויי און צוואנציג הא כ"ב האמיר דעם חשבון פון צוויי און צוואנציג אמר רב הונא לעולם לאדם טוב אין מראין לו חלום טוב און ווי רש"י זאגט אז מען וויל נישט כדי שידאג ולא יחטא ושיכפר לו עצבונו, מען וויל נישט אזוי אריינגיין אז ס'זאל אים אויסזען ס'וועט אים אייביג אלעמאל אלעס זיין גוט, איז דער מענטש וועט זיך יא ווייזט מען אים ענדערש דאגות וכו' אז ער זאל ויכפר על עצבונו, לאדם רע אין מראין לו חלום רע, א שלעכטער מענטש זעט נאר אז אלעס גייט אים גוט, תניא נמי הכי כל שנותיו של דוד לא ראה חלום טוב, כל שנותיו של אחיתופל לא ראה חלום רע. פרעגט די גמרא והכתיב לא תאונה אליך רעה ואמר רב חסדא אמר רב ירמיה בר אבא שלא יבהילוך לא חלומות רעים ולא הרהורים רעים, איז זעט מען אז איך דרש'ן פון די פסוק לא תאונה אליך רעה אז א מענטש זאל נישט האבן קיין שלעכטע חלומות, וואס זאגסטו מיר אז אז דוד המלך האט אלץ געהאט שלעכטע חלומות, ונגע לא יקרב באהלך דרש'ט די גמרא שלא תמצא אשתך ספק נידה בשעה שאתה בא מן הדרך, ווען א מענטש קומט אהיים און. ווען א מענטש קומט אהיים איז ער מער איז ער מער משתוקק און ער טרעפט אויב טרעפט ער אשתו נדה איז קודם כל מיט א מיט א וודאות'דיגע זאך איז גרינגער צו דיעלן אאוט אוו סייט אאוט אוו מיינד ארויס ווען ס'ווערט א ספק הייבט אן ווערן א דיבעיט איז שווער צוויי נדה איז א חלק פון די סייקל פונעם פונעם פונעם חיים דאס איז נישט קיין עונש ס'איז נישט קיין נגע לא יקרב באהלך ווען ס'געשענט דזשאסט זאכן וואס דארפן געשען און א מענטש ענטיסיפעיט עס, א מענטש ערווארט עס, ווען ס'איז ספק נדה, פשט איז אז עפעס איז געשען דא, אז ס'איז דא דא א שאלה, ס'איז עפעס אאוט אוו די ארדינערי, איך ווייס נישט צי ס'איז נישט די געווענליכע וסת, אזא מין זאך איז שוין א ונגע לא יקרב באהלך. מילא אז מ'קומט אהיים און די פרוי איז ריין איז עס א ברכה. איז על כּל פּנים האָבן מיר געהאַט אונדזער דרשה ולא תאונה אליך רעה, ענטפערט די גמרא איהו לא חזי ליה אחריני חזו ליה, אַ ביסט גערעכט אַז דוד המלך און אַזוי אויך די אַלע אַנדערע צדיקים וואָס אונז זאָגן מיר דאָ אַז מען ווייזט זיי נישט, פּשט איז אוודאי ער אַליין גייט נישט זען קיין חלום רע, אָבער ס'גייט זיין אַנדערע מענטשן וואָס גייען וואָס גייען חלומען אויף אים שלעכטע חלומות און דאס וועט אים דאס מיינט לאדם טוב אין מראין לו חלום טוב אז ער וועט נאר הערן פון אנדערע שלעכטע חלומות וואס דאס זאל אים אריינלייגן אין א ווארי וואס דאס גייט מכפר זיין אויף זיינע עבירות. סאו אין די גמרא שטייט יעצט זעט אויס אז די ער חלומ'ט נישט קיין גוטע חלומות ווייל מען וויל נישט ווייל מען וויל אים נישט ווי מען זאגט געבן זאכן וואס וועט אים

איך ווייס נישט וואס ער האט געזען, ער האט נישט קיין קלארע מעמאריס וואס די חלום איז געווען, פון אנדערע מענטשן הערט ער אז מען זעט אויף אים שלעכטע זאכן, און אזוי ווי אונז קען מיר עס אריינלייגן אז ס'איז דא אלס די סאושעל ענקזייעטי וואס א מענטש קען אמאל ליידן, אז מענטשן ארום אים לייגן אים לייגן אים לייגן אים אריין אין א אנקאמפארטעבל סיטועשאן און דאס מאכט אים בדאגה, און די עצה איז טאקע אז א מענטש זאל זיין א בוטח בהשם און זיך פארלאזן. אלעס אויפן אייבערשטן, לעבן מיט בטחון, וויסן אז דער אייבערשטער איז גוט, און ביז דא איז דער היינטיגע שיעור בסייעתא דשמיא.